איז דאס דא בעצם א דריטע זאך וואס מ'דארף פארשטיין וואס איז במשמע פון די בקשה פון משה לכאורה. דאס הייסט, ער האט געבעטן צוויי זאכן. געבעטן אז ער זאל נישט קוקן פון א מלאך זאל קומען פניך, און געבעטן הראני נא את כבודך, בפשטות איינס האט ער באקומען איינס נישט. איז דא דא א דריטע זאך וואס אפשר די, אפשר דאס מיינט ליגט אונטער די גאנצע זאך. כ'וויל דיך צוריק מאכן די לוחות, צוריק מאכן די די ברית, נאך לוחות העדות לוחות הברית, כ'וויל דיך צוריק מאכן דאס. און ס'שטייט נישט קלאר אז משה האט דאס געבעטן. אבער דא זעט מען קלאר אז דאס מיינט דאס. און דא זאגט די אייבערשטער פאר משה, איין זאך הנה מקום אתי וועסט זעהן און נאך א זאך מאך דיך נאך לוחות נאך צוויי לוחות איך וועל טאקע איבערשרייבן די זעלבע זאך וואס איך האב געשריבן פריער וועסט קומען אינדערפרי ווייטער איז דא א ביינאכט און אינדערפרי אזוי ווי יעדע זאך און זייער ענליך ענליך צו די מעמד הר סיני איש לא יעלה עמך איש אל ירא מען גייט זיין אזוי ווי א ירידת השם על הר סיני אזוי ווי די ערשטע מאל און מען גייט מאכן א נייע הר סיני און די נייע הר סיני גייט אינקלודן די גאנצע מראה פנים, די גאנצע מראה אחוריים, וואס וואטעווער ס'מיינט, נישט עפעס פני אבער נאר אחורי, און ס'גייט מיט דעם מאכן די נייע ברית, דאס איז די די מהלך דא, און ס'איז בעצם ענליך די פריערדיגע, ביי די פריערדיגע מעמד הר סיני איז אויך געווען די אייבערשטער האט זיך באוויזן, מ'האט געזען ויראו את אלהי ישראל, ס'איז געווען עפעס א ראי', עפעס א דיבור, עפעס א לוח, סאו די אלע דריי זאכן זענען גייען צוזאמען, און דא איז די צווייטע מאל, און ס'איז מיט א תוספת און ס'איז קלארער לכאורה, ווייל משה רבנו האט גע'פועל'ט מער. און אזוי געשעהט, און דער אייבערשטער קומט, וירד ה' בענן ויתיצב ויקרא בשם ה', פונקטליך וויאזוי צו טייטשן די פסוקים מוטשעט מען זיך פארשטייט זיך, אבער דער אייבערשטער זאגט השם השם אל רחום וחנון, אזוי ווייטער אלע וואס אונז רופן י"ג מידת הרחמים, הגם ס'איז נישט נאר מידת הרחמים ס'איז אויך מידת הדין, און ווער ס'געדענקט מעמד הר סיני געדענקט אז דאס שטייט אויך ענליך, השם אל קנא פוקד עון אבות, אז דאס וואס פירט זיך אויס הייבט זיך דארט אן, און אין א סערטען סענס קען מען טראכטן אינסטעד פון אנכי ה' אלהיך לא יהיה לך שטייט דא אל רחום וחנון ארך אפיים,

ס'זעט אויס אז די אייבערשטער איז מסכים אז מ'מאכט א נייע ברית, און מ'גייט יעדע איינער גייט זען א מעשה השם נישט מעשה המלאך, און אזוי ווי פשוט אשר אני עושה עמך זייער גוט, און יעצט מאכט ער די נייע ברית, דאס די עיקר פרשה וואס רוב מענטשן כאפן נישט וואס גייט קומט דאס דא אריין, אבער ס'איז פשוט דאס איז די נייע ברית וואס ער מאכט, אזוי ווי ס'איז געווען אין פרשת משפטים, מ'האט געמאכט די ערשטע מאל די ברית, די ספר הברית, איז געווען פרשת משפטים באריכות, דא איז כאילו א קיצור פון פרשת משפטים און באמת רוב דערפון איז ממש העתק הדבק, ס'איז אפשר קליינע חילוקים אבער ס'איז כמעט קאפי פעיסט פון וואס שטייט סוף פרשת משפטים, די פאר מצוות ער זאגט דא שמור לך את אשר אנכי מצווך, קודם כל זאלסט נישט נעמען די מזבחות פון עבודה זרה וואס דו גייסט גיין אין כנען, זאלסט נישט מאכן קיין ברית ליושבי הארץ, זאלסט נישט מאכן קיין אלהי מסכה, די ימים טובים, זאלסט מאכן חג המצות, און געבן בכורים פטר רחם זאלסט ארבעטן נישט ארבעטן שבת בחריש ובקציר תשבות מאכן שבועות מאכן סוכות שלש פעמים בשנה זאל מען זעהן זאל מען גיין עלי' לרגל און מען לייגט צו ס'איז דא חילוקים וואס מען לייגט צו איז מען קען לערנען יעדע זאך עקסטער פארוואס און פארווען ער לייגט צו לא יחמוד איש את ארצך אז די אייבערשטער וועט היטן די פלעצער וואס די אידן די אידישע פעלדער אז די גוים זאלן נישט גנב'נען ווען מען מאכט עלי' לרגל לא תשחט על חמץ דם זבחי ראשית בכורי אדמתך לא תבשל גדי דאס איז די סיכום המצוות כללות המצוות און דאס איז א נייע ברית און די אייבערשטער שרייבט דאס אראפ כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית און איז ער נאכאמאל פערציק טעג זייער אינטערעסאנט הגם עס איז שוין אלעס געלערנט נאכאמאל פערציק טעג עם השם און ער שרייבט די נייע דברי הברית די לוחות און די דברי הברית צו עס איז די זעלבע אדער אנדערש איז א גרויסע מבוכה זעט זיך לכאורה דא אויס דא שטייט עשרת הדברים אפשר דאס קען מען צוזאמהאלטן צו עשרת הדברים איך זאג נאר א איידיע עס איז נישט מפרשים רוב מפרשים גייען נישט אזוי. און ער גייט אראפ און נאכדעם האבן אונז א נייע סארט רדת משה מן ההר הייסט א באופן מתוקן די ירידה פון די לוחות שניות די ירידה פון לוחות ראשונות איז געווארן א עגל די ירידה פון לוחות שניות איז ענליך צו וואס אונז האבן געלערנט ביי דער משה'ס אוהל מועד ס'הייסט דא איז שוין עפעס אז מער ריחוק צווישן משה און די אידן די ערשטע מאל ער איז געקומען איז געווען א גאנצע שמועס אבער די אידן האבן אים געזען קלאר מ'האט גערעדט מיט משה פנים אל פנים דא רעדט מען שוין נישט מיט משה אויך נישט פנים אל פנים משה קומט אראפ ומשה לא ידע כי קרן עור פניו ס'שיינט ווי עפעס וואס ער ווייסט נישט אבער מ'זעט די אידן האבן מורא זאגט ער זיי וויי ויקרא אליהם משה רופט זיי וואס כאילו וואס האבן ענק מורא קומט צו אבער זיי האבן נאך אלץ מורא איז קומען זיי צו ווען ער ענדיגט רעדט נישט מיט זיי לייגט ער א מסוה על פניו ס'איז אינטערעסאנט אזוי ווי פני לא יראו פון אייבערשטער יעצט שוין נישט פני לא יראו פון משה זעט אויס אז משה האט באקומען א גרעסערע מדריגה פון השראת השכינה צו וואטעווער אין די אין די מעשה און אויך אביסל ווייטער געווארן פון די אידן די אידן זענען געפאלן און משה איז ארויף געגאנגען אזוי זעט אויס די מסקנא פון די גאנצע מעשה און אזוי פירט זיך אויס די פרשה אז ווען ווען ער רעדט מיט די אידן רעדט מען מיט זיי קלאר אבער נאכדעם זעען די אידן אז קרן עור פני משה און ער לייגט צוריק די מסוה עד בואו לדבר איתו ווייטער ס'איז דא עפעס א שטיקל מבוכה אזוי ווי ס'איז געווען ביי די אוהל מועד ווען לייגט ער די מסוה ווען ער רעדט מיט אידן רעדט ער מיט א מסוה אדער אן א מסוה אדער ווען ער רעדט די אידן מיט די אייבערשטער גייט אן א מסוה ס'איז דא עפעס א זאך וואס ס'איז דא מקום להתבונן ווער ס'וויל אריינטראכטן.